לזכות ר' שלמה יששכר בן דבורה מארטין שיחיה כנף ויום ההולדת שלו י ז תשרי. משיחת שמחת בית השואבה תש כ א'. און אט אט דאס איז אויכעט א הוראה נוספת אין די מאמר פון רבי יהושע בן חנניה,

וואס די אנדערע עניינים וואס ער רעכנט איז אלץ עניינים שבקודש, דער תמיד און מוספים און בית הכנסת און בית המדרש און דער צווייטער תמיד, און דא שטעלט ער אויכעט אריין די אכילה ושתיה, און ס'איז דאך אין עניין יוצא מידי פשוטו, וואס ס'האבן זיך אין דערויף אויכעט געווען אין די ז' ימים איז דאך געווען דער עניין אכילה ושתיה כפשוטו. וואס אט דאס איז די הוראה נוספת אז אז מ'גייט אוועק אויפן גאנצן יאר וואס כאמור לעיל איז די חודש תשרי די חודש כללי של כל השנה און מ'דארף מיטנעמען פון די מעמד און מצב אין וועלכן מ'שטייט אין תשרי בשעת מ'געפינט זיך אין ימות החול של כל השנה איז אין דערויף אריינגערעכנט ניט נאר אט די שעות וואס מ'איז פארנומען מיט תמיד של שחר אדער של בין הערביים וואס תפילה איז כנגד תמידים תקנום, אדער וואס מ'איז פארבונדן מיט בית הכנסת ובית המדרש נאר אז אויכעט אין די שעות וואס מ'איז פארנומען מיט אכילה ושתיה, וואס דא אין דערויף איז דאך כולל כל צרכי האדם וואס בהם איז ער דומה לבהמה ווי די גמרא רעכנט אויס אין די שלושה שדומה לבהמה איז אט דעמאלט דארף ער אויכעט מיטנעמען פון די שמחה של בית השואבה וואס הייסט דאס אין איינפאכע ווערטער? אז ס'דא אין די הנהגת העולם איז דאך דא אזוינע וואס בשעת מ'קומט אוועק אז מ'קומט אריין אין וועלט פארגעסט מען אויף נפש אלוקית און ער בלייבט מער ניט דער אט דער נפש הבהמית מיטן גוף שלו. וואס אט דאס איז דער דער מאמר הידוע פון יהודי באהלך ואדם בצאתך אז בשעת מען גייט אוועק ארויס אין וועלט איז אט דעמאלט איז וואס דארף מען דאס האבן דעם אתה בחרתנו מיט דער ואבדיל בין ישראל לעמים וואס איז דארט נוגע אז זאל זיין ניכר דער חילוק ס'איז גענוג אז ער האט אפגעגעבן די עטליכע שעה אויף תפילה אויף תורה ועבודה וגמילות חסדים, אבער ביי אכילה ושתי' וואס איז נוגע דער חילוק וועט ער זיין ככל הגוים איז דאך אן אחריות, דאס הייסט ער מאכט א ברכה ראשונה און דערנאך וועט ער מאכן א ברכה אחרונה, אבער בינתיים איז ער אוכל ושותה כבהמה, וואס איז צווישן אים דער חילוק צווישן דעם עם הדומה לחמור? ס'דא א דרגה נעלית יותר וואס בשעת ער קומט צו גיין אין וועלט איז אט דעמאלט געדענקט ער אויכעט אז ער איז א איד, ובמילא איז ווי דער רמב"ם שרייבט אין הלכות דעות אנטקעגן די הנהגות פון א חכם אז ער איז ניכר באכילתו ובשתייתו און ווי ער רעכנט דארט אויס די כמה סוגי צרכי האדם, איז ביי אים איז אויכעט אן אונטערשיד אז ער געדענקט דעמאלט אויכעט אז ער איז א איד, אין וואס אבער באמערקט זיך דער אונטערשיד? אין דעם צמצום, דאס הייסט אז אט דאס וואס ער איז ממעט באכילתו, אדער ממעט בשתייתו, איז אין דעם העדר דא די האלבע שעה וואס ער עסט ווייניגער ווי ס'איז געווערט דער עסן ביי אינו יהודי, איז אין דער האלבע שעה איז ניכר אט דאס וואס ער איז א איד. איז די האלבע שעה אבער וואס ער גיט אפ אויפן עסן, צו די שעה צו אט די מינוטן וואס ער גיט אפ אויפן עסן, איז ער אוכל ושותה ווי עם הדומה לחמור. דאס הייסט אז די הגבלה וואס איז דא ביי אים די מחיצה מיט די הבדלה איז דאס איז מחוץ הימנו, דאס שניידט ביי אים אפ, דאס נעמט ביי אים אראפ א טייל וואס ווען ער וואלט געווען להבדיל אן אינו יהודי וואלט ער די האלבע שעה געווען ביי אים אפגעגעבן אויף אכילה ושתיה, ביי אים איז דאס ניט אזוי, אבער באכילתו ושתייתו ממש איז דעמאלט איז אין להבדיל. ס'דא נאך א העכערער אופן אז אפילו ער דער נאך דערויף ווי ער איז מצמצם וממעט באכילתו ושתייתו איז אט דעמאלט אויכעט אין די צייט ווען ער איז ממלא צרכיו טוט ער דאס כאילו כפאו שד דאס איז דער בעל כרחך אתה חי ווילן וויל ער ניט נאר ער האט דאך קיין ברירה ניט ער האט דאך אנגעזאגט ונשמרתם מאד לנפשותיכם און ער דארף דאך האבן די עניינים וואס מען דארף האבן כדי צו מקיים זיין מצוות, דער תפילין בצמר, דער ציצית בצמר, און דער תפילין בקלף, ועל דרך זה בכל המצוות מוז ער האבן אט די צרכים כדי ער זאל מיט די עניינים גשמיים אויספירן דעם אייבערשטנ'ס רצון, אבער דאס א מלאכה שאינה צריכה לגופה, ער וואלט געווען צופרידענער ווען מען באפרייט אים פון דעם עול און ער דארף ניט האבן צו טון מיט ענייני עולם. דאס הייסט אז ער טוט אין אכילתו ושתייתו טוט ער דאס מיט א זויערן פנים, איז דאס נישט דאס איז נאך דער תכלית העבודה, דער תכלית העבודה איז אז ביי אכילתו ושתייתו זאל ער דעמאלט זיין ביי אים אויכעט בשמחה, פארוואס? דערפאר וואס ער איז נישט שייכות, על דרך ווי ער זאגט אין תניא אז כל אבריהם איז ער געווען א מרכבה, וואס דערפאר איז כל עשיותם איז געווען מער ניט ווי צוליב רצון העליון, צוליב רצון העליון איז וואס אים די נפקא מינה, דער אייבערשטער זאגט אים לייגן תפילין, לייגט ער תפילין, און ווי דער לשון אין ליקוטי תורה אז אילו ציוה לחטוב עצים ולשאוב מים, איז דאס ביי אים מיט דער זעלבער שמחה. אמת טאקע די התחלה איז אז דאס וואס ער איז אראפ בעולם איז דאס בעל כרחך אתה חי, בשעת אבער ער איז שוין דא, איז אט דעמאלט ווייסט ער אז ער פאר זיך איז קיין מציאות ניט כל מציאותו איז, למלאות רצון הבורא אני נבראתי לשמש את קוני, און בשעת ער עסט כדי זאל זיין דער חיבור הנשמה בגוף, טוט ער דאס מיט א שמחה, און ניט סתם א שמחה, נאר א שמחה עצומה, ס'קאן זיך ניט זיין קיין חיבור הנשמה בגוף וואס דאס איז דאך דער רצון העליון, סיידן ער וועט אוכל ושותה זיין. וואס אט אט דאס איז דער ענין וואס ס'מאנט זיך פון שמחת בית השואבה, אז ניט נאר אז דאס זאל ביי אים פועל'ן ער זאל ניט זיין האבן א שייכות צו דברים אסורים, ניט נאר אז זאל ביי אים פועל'ן ער זאל מצמצם זיין אין די דברים המותרים, וכידוע דער ווארט וואס דער רבי געזאגט פון די ערשטע ענינים וואס ער האט דא געזאגט קומענדיג אין אמעריקע, אז ס'דא דער באוואוסטער ווארט אז דאס וואס מ'טאר ניט טאר מען דאך ניט, און דאס וואס מען מעג דארף מען ניט, וואס דאס פועל'ט דאך אויף דעם צמצום אז ער זאל האבן צו טאן מיט וועלט נאר אין דער מידה ההכרחית, אבער אין דער מידה ההכרחית וואס ער איז מוכרח כדי זאל זיין ער קענען אויפטאן אין עניינים פון תורה און מצוות, איז דא ביי אים ווערט בטל דער חילוק דאס ווערט ביי אים דער מצוה גדולה פון אני נבראתי לשמש, את קוני, במילא טוט ער דאס מיט לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב ווי מ'איז נצטווה געווארן בתורתינו תורת חיים. און אט דאס איז וואס ער זאגט אז דער ענין פון היינו שמחים שמחת בית השואבה האט זיך דאס אנגעזען ניט נאר אין תמיד של שחר, ניט נאר אין תמיד של עש, של בין הערביים און ניט נאר אין בית הכנסת, און אין בית המדרש, נאר עס האט זיך אנגעזען אין די אכילה ושתיה איז ער דעמאלט געשטאנען אין א אין א שמחה עצומה, פארוואס? ווארום מצד דערויף וואס די שמחת בית השואבה האט ביי אים ארויסגערופן דער ושאבתם מים בששון, ווי חסידות איז מבאר בארוכה אז באמת על פי דין איז שמחה שייכות צו יין, וואס דערפאר איז דאך דער דין אז אין אומרים שירה אלא על היין, ניט אויף מים. אָט דאָס וואָס טוט אויף שמחת בית השואבה, אַז אף על פי דער שכל פון נפש אלוקי זאָגט אים אַז אין אומרים שירה אלא על היין, וויבאַלד אָבער אַז מ'האָט אים צוגעשאַרט נאָך אַ מצוה פון דעם אייבערשטן וואָס איז מער ניט ווי הלכה למשה מסיני ניט מפורש בתורה, אָבער מצד דערויף איז ערבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, וכידוע די שיטת הרמב"ם אַז הלכה למשה מסיני האָט עס ניט אַ דין פון דברי תורה, נאר א ענין פון דברי סופרים, איז אט א דעמאלט טוט זיך ביי אים אויף דער עריבות גדולה ביותר אין דעם ושאבתם מים אז ער האט א גרעסערע שמחה ווי עס איז דא די שמחה ביי ניסוך היין במשך כל השנה כולה. וואס אט דאס פועל'ט ביי אים די תנועה בנפש אז שמחה איז ביי אים ניט נעמט זיך ניט מצד הטעם ודעת אפילו ניט פארבונדן מיט שכל אלוקי מיט דעם טעם ודעת מיט פסק דין פון תורה וואס אין אומרים שירה אלא על היין פאר אים איז גענוג א ענין דרבנן ס'איז גענוג א ענין פון א חומרא און א דקדוק קל של דברי סופרים ביז א חומרא פון אן אחרון

אויף דערויף פארדעקט ניט זיין שכל, ווארום מיט שכל האט עס לגמרי ניט צו טאן, ער שעפט מים וואס האט קיין שייכות ניט צו שמחה, און אויף דערויף זאגט מען אז ער איז בשמחה גדולה ביותר, ווארום ביי יין איז ער אין אזוי פיל שמחה וויפיל יין ס'דא, ווארום ס'איז דאך אין אומרים שירה על היין, במילא אז ס'מוסיף ביין איז ער מוסיף בשירה. מה שאין כן במים איז דאך האט עס קיין שייכות ניט צו די מידת המים אז די שמחה ביי אים ניט פארבונדן מיטן חומר פון מים, חומר פון מים האט קיין שייכות ניט צו שירה ושמחה. נאר וואס דען פארוואס איז דאס דערפאר ווייל דאס איז דער רצון הבורא אז ס'דארף זיין ניסוך המים, דער רצון הבורא איז דאך אפילו אז דאס טוט זיך אן אין א לוג אחד אדער אין ג' לוגין, ווי די דעות וואס איז דא אין ניסוך המים איז דאס דער גאנצער רצון הבורא וואס הוא ורצונו אחד. במילא האט ער אין דערויף די שמחה עצומה וואס די שמחה איז אויכעט על דרך ווי למעלה אז דאס איז אן גבולים אן א ענין פון מדידה והגבלה וואס דערפאר איז קומענדיג בכל השנה כולה איז בשעת ער עסט אכילתו ושתייתו און ער עסט איז דאך דעמאלט ער איז דאך ניט קיין מושלל פון חיך אוכל יטעם פילט ער זיך דעם טעם אויכעט וואס דאס איז דאך אים מבלבל צו די כוונה צו כוונת האכילה בשעת דער חיך קומט צו גיין און זאגט אים אז דאס איז געזאלצן און דאס איז זיס און דאס איז באופן כך וכך, אבער בו בשעה איז על דרך ווי ער זאגט אין איגרת התשובה חטאתי נגדי תמיד אז ס'איז אלץ ניט מבלבל צו דער שמחה גדולה וואס ער האט מצד דערויף וואס ער איז מקיים דעם אייבערשטנ'ס רצון